קאסעט איינס, זייט איינס. פאררעדע. צוויי עלעמענטן אין דער אידישער געשיכטע האבן מיך פון תמיד אן פאראינטערעסירט, דער קידוש השם און די מעסיאנישע שטרעבונגען וואס פלעגן נאכפאלגן נאך יעדן קידוש השם. די צוויי עלעמענטן פון דער אידישער געשיכטע האבן לענגסט גערייצט מיין פאנטאזיע און מיין שרייבערישן חשק. לעצטנס הייב איך אן צו פרובירן צו פארווירקליכן מיין שריפטשטעלערישן חלום, און דאס בוך איז א רעזולטאט פון אט דעם חלום. קידוש השם איז געווארן געשריבן פריער, לויט דעם סדר, אבער פון די געשעענישן שטעל איך עס נאך דעם רוימישן קידוש השם. דער קידוש השם פון גזירת ת"ח ות"ט איז מער אדער ווינצגער אויסגעהאלטן היסטאריש. איך האב זיך גערעכנט מיט היסטארישע פאקטן און היסטארישע דאטן, כאטש יחידים האב איך מיר געמוזט שאפן, אונזערע כראניקערס האבן זיך נישט אפגעשטעלט אויף יחידים און אויך אויף איינצלהייטן, האבן אינזינען דאס גאנצע און דעם הויפט ציל. דאס קען איך נישט זאגן אויף דעם קידוש השם פון די רוימישע צייטן, די הויפט טיפן זענען ווי די טיפן פון קידוש השם, פאנטאזיעס פון מחבר, ווי אויך די מערסטע געשעהענישן וואס קומען פאר אין די באשרייבונג. כאטש אין די אטמאספערע אין וועלכע אידן האבן געלעבט אונטער די הערשאפט פון פאול דעם פערטן, האבן די אלע געשעהענישן געקענט פארקומען און זענען פארגעקומען.

דער דראאונג בריוו פון סולטאן סאלימאן צום פאפסט וועגן די מאראנען טערקישע אונטערטאנען איז געשען אין ניינטן מארץ פֿופֿצן זעקס און פֿופֿציק, און כאטש די שריפה פון אידישע ספרים אין רוים איז פארגעקומען בעפאר פאול דעם פערטן פֿופֿצן דרײַ און פֿופֿציק, אבער אין זיינע צייטן האט זיך אין זיין גאנץ הערשאפט קיין אידישער ספר נישט געטארט געפינען, און דורך זיין איינפלוס זענען אויך אין זיין צייט אין קרעמאנע, אין דעם איינציקן אָרט וווּ ייִדן האָבן געהאַלטן זייערע ספֿרים, ייִדישע ספֿרים צוגענומען געוואָרן פֿון די דאָמיניקאַנען און פֿאַרברענט געוואָרן מער פֿון צוועלף טויזנט ביכער אין פֿופֿצן נײַן און פֿופֿציק. די פֿאַרפֿלייצונג פֿון די ייִדישע געטאָ איז געווען אַ צופֿעליקע, ווי עס פֿלעגט געשען יעדעס יאָר בײַם אויסגאַנג פֿון טײַך טיבער. אבער אזוי ווי עס איז א היסטארישער פאקט אז דער פאפסט האט זיך געהייסן פארברענען די געטא פון רוים און נאר דורך דער קארדינאל אלעקסאנדער פירנאסי איז דער באפעל אפגעהאלטן געווארן, איז אויך צו גלייבן אז דער זעלבער פאפסט וואס האט איינגעשלאסן די אידן אין דער געטא האט מיט א כיוון זיי דארט געהאלטן כדי זיי זאלן דערטרונקען ווערן אין דער פארפלייצונג וואס פלעגט יעדעס יאר געשען.

בארימטע יידישע דאקטוירים האבן זיך געפונען אין די היימען פון די פויפסטן, און יידישע מוזיקער זענען באשענקט געווארן פון די פויפסטן מיט טיטולן פון פירשטן און געהערשט איבער שטעט. בורכארד. יידן זענען געווען ליבהאבער פון די קונסט וואס האט געבליט אין רוים, און פלעגן באזוכן אין די שבתים די קירכע אין וועלכע עס האט זיך געפונען דער משה פון מיכעלאנדזשעלא. און וועלכע זין זיי זענען שטאלץ געווען און געהאלטן פאר א טייל פון זייער אייגענעם קלאטשקא. דאך האב איך מיט א כיוון איבערגעטראגן די אלע גרויזאמקייטן פון דער אינקוויזיציע, די פרוכט פון דער קריסטליכער קולטור נאך רוים, ווייל דער שטעלפארטרעטער פון יעזוס קריסטוס אין וועמענס נאמען די גרויזאמקייטן זענען באגאנגען געווארן, איז דער פאראנטווארטליכער פאר דער קריסטליכער קולטור און מאראל. שלום אש, סטעטן איילענד, זעכצנטן אפריל נײַנצן הונדערט איין און צוואַנציק. א פארווארט, פרשתי את ידי כל היום על עם סורר, ישעיהו. ביי דער ענד פון וויא אפיא, ביים ברעג פון טייך טיבר, אין שכנישאפט מיט די אלט שטאט וואו עס זענען געווען די טעמפלען פון ווענוס און אפאלא און די טריאומף בויגנס פון צעזאר און טיטוס איז געווען די אידישע געטא, ארומגערינגלט מיט א דיקן הויכן מויער, און איבער דעם טויער פון דער געטא וואס איז געווען געבויט אויס דעם טריאומף צויגן פון אויגוסטוס האט דער פאפסט געלאזן אויפהייבן א הויכן שטעכעדיגן אייזערנעם צלם.

דווקא אין רוים, אונטער די הערשאפט פון פויבסטן, האבן מיר געפונען מער שוץ ווי אלע אנדערע קריסטליכע לענדער. עס האבן זיך געבילדעט קהילות און עס זענען געבויט געווארן שולן. די אידן פון שפאניע האבן זיך באזעצט אין רוים, טראץ דער פאררעטערישער האנדלונג פון זייערע ברידער וואס האבן געוואלט אפקויפן דעם פויבסט אז ער זאל זיי ניט אריינלאזן. די אידן פון קאסטיליען האבן געהאט זייער באזונדערע קהילה אין רוים. אידן פון פראנקרייך האבן פארנומען הויכע אנגעזעענע שטעלן אין די פויבסטליכע און קארדינאלישע הויפן אלס דאקטוירים און באנקירן. און אפילו פון דייטשלאנד זענען אידן געקומען אין קיין רוים, באזעצט האבן זיך די אידן איבער אלע טיילן פון שטאט און געהאט דארטן זייערע שולן.

האָבן אַרויפֿגעוואָרפֿן איין שטאָק איבער אַן אַנדערן, אַריבערגעוואָרפֿן בריקן איבער די שמאָלע געסלעך פֿון דער געטאָ און איבער די בריקן זי אָנגעוואָרפֿן הייזער איבער הייזער, טורמען, מויערן און ווינקל-עקן. איין הויז האָט איבערגעשטיגן דאָס צווייטע. איין טורעם האָט זיך געהויבן איבער דעם אַנדערן, אַזוי אַז מען האָט אַרויסגעזען די שפּיצן פֿון דער געטאָ איבער אירע מויערן. האָט דער פּויפּסט באַפֿוילן אַרונטערצורייסן די טורמען פֿון דער געטאָ, האָבן זיך אירע איינגעגראָבן אין דער ערד אויסגעמויערט טיפענישן און היילן. קארידארן לאנגע האבן געפירט צו אונטערערדישע גרוימע און ברייטע וואנונגען, אין וועלכע ס'האבן געלעבט צענדליגער און הונדערטער משפחות, חתונות געמאכט און ברית'ן געמאכט, און שולן געבויט און קהילות אויפגעשטעלט. נאר צום וואוינען האבן זיך אידן איינגעקארטשעט אין די מויערן פון דער געטא.

הינטער די מויערן פון דער יידישער געטא האבן געזונקען אין שמוץ און שטויב די פראכט און הערליכקייט, דער רום און גרויסקייט פון זייער אמאליגע פיינט. די טעמפלען פון ווענוס און אפאלא זענען געלעגן האלב צושטערט, און די טריאומף-בויגנס וואס די רוימער האבן אויפגעשטעלט פאר די יידישע באזיגער, פאר טיטוס און צעזאר, פאר אווגוסט און קאנסטאנטין, זענען פארלארן געגאנגען

איבער פלאזא די יודעיא אין דער אידישער געטא אין רוים, וואס פויבסט זשולעס דער צווייטער האט געלאזט אויספלאסטערן מיט שטיינער און פארשענערן מיט א רענעסאנס ברונעם, האט זיך ארומגעדרייט דער ווענעציאנער מאלער סעניאר צעזאר פאסטילא. פאסטילא איז געווען א מאן פון אייניגע און צוואנציג, האט געהאט א לענגליך געזיכט מיט זייער טרויעריגע אויגן. זיינע האר זענען נישט געווען גלייך געשניטן, זיי האבן זיך אראפגעלאזט איבער זיינע אקסלען אין אויסגעוואקסענע לאקן, אן וועלכע עס האט זיך אנגעזען אז זייער מייסטער קלערט נישט וועגן זיי, און זיי זיינען געוואקסן און געפאלן ווי עס האט זיך זיי געוואלט. זיינע באקנבערד זיינען געווען אויסגעוואקסן און האבן אויסגעזען ווי אידישע פיאות, און דאס האט נאך געגעבן א מער מעלאנכאלישן אויסזען צו זיין געזיכט. ער האט נישט געהאט קיין באשטימטן ציל וואו צו גיין.

עס איז אים מער אינטערעסאנט געווען דאס פרעמדארטיגע און נישט באקאנטע, די אידן מיט די געלע טוניקעס און די געלע אידישע צייכנס אין געשטאלט פון אן עס איבער די ברוסטן, מיט די שלאף-מיציגע אין לאפעס אראפפאלנדיגע גרינע אידנהיט, די פרויען מיט די פארהילטע געזיכטער מיט די צוויי בלויע שטרייפן אין זייערע וואואלן וואס האבן עדות געזאגט. אז זיי זענען אידן. די העמדער וואס זיי האבן געטראגן איבער די טוניקס, און פיל בריליאנטן און טייערע שטיינער וואס האבן ארויסגעשיינט פון זייערע האר. די לאנגע בכבוד'יגע בלויע סאמעטענע רעק וואס א טייל פון די אידן האבן געטראגן, וואס עס האט געצייגט אז זיי זענען רייכע, אנגעזעענע לייט וואס טראגן אזעלכע מאנטלען ווי ווענעציאלן דאדזשען. די קינדער, וואָס האָבן איבער זייערע געלע טוניקס געטראָגן גרויסע אַרבע־כּנפֿותער מיט בלויע און גאָלדענע אויסגעהאַפֿטע עקן, און די ציצית האָבן זיך נאָך זיי נאָכגעשלעפּט און געשמיסן זיי אין די פּנימלעך. און דער גאַנצער האַנדל און וואַנדל, דאָס דינגען זיך איינער מיטן אַנדערן, דאָס געלט איבערטוישן, דאָס שלעפּן סחרות פֿון איינער צום אַנדערן, געפֿאַרבטע קליידער, שטיקער קאָרט און סאַמעט און זיידנס, דאָס אַלעס האָט אים צוגעצויגן. ער איז פארכאפט געווארן פון דעם פרעמדארטיגן און רייכן וואס האט זיך ענטפלעקט פאר זיינע אויגן. עס האט זיך אים אויסגעדאכט אז ער איז פארבלאנדזשעט געווארן אין אן אריענטאלישער שטאט אויף א באזאר פון דעם ווייטער אראביען פון סולטאנ'ס מלוכה, פון וועלכע ער האט זיך אנגעהערט אזויפיל דערציילן פון סוחרים און מאטראזן וואס האבן גערייזט אין אריענט און אריבערגעבראכט סחורות פון טערקיי קיין ווענעציע. זיין אויג איז געווארן צוגעצויגן צו א געשטאלט וואס איז געזעסן אויף א שוועל פון א הויז. עס איז געווען א הייכער דינער איד מיט א לענגליך אויסגעצויגן פנים און א לאנגע שפיציגע בארד וועלכע האט זיך אנגעהויבן ברייט און געענדיגט זיך שפיציג, מיט אן אויסערגעווענליך הייכן שטערן.

די שוועל אויף וועלכע ער איז געזעסן איז נישט געווען קיין שוועל, נאר ווי א מין שוב טיר פון א געוועלב וועלכע איז געווען האלב אפן, און אויסגעלייגט פאר א טיש, און דער איד איז געזעסן אויפן טיש, און ארום אים זענען געווען פארשפרייט פארשידענע שטאפן, אלטע און נייע,

נענטערט זיך צו צו אים, האט ער צוזאמענגעווארפן זיינע סחורות און באהאלטן זיי אונטער די לאנג ברייטע פאלעס פון זיין מאנטל. זיי געגריסט, איידעלער הער, האט זיך דער איד געבויגן פאר דעם יונגערמאן, איידער יענער האט זיך נאך גענענטערט צו אים.

איך וועל באצאלן פאר זיי מיט גוטע גאלדענע דוקאטן, האט דער יונגער מאלער געקלומפערט מיט זיין לעדערנע בייטל וואס ער האט געטראגן אנגעבונדן ביי זיין גארטל, און וואס איז געווען אנגעפילט מיט געלט. אז דער איד האט געהערט דאס ווארט ווענעדיג, וועלכעס איז געווען אין רעד דער רעטונגפונקט פון אלע מאראנען און אידן וואס האבן געקרעכצט אונטער דעם יאך פון פויבסט,

פארוואס זאלסטו ברענגען אן ארעמען אידן צו א נסיון, געלט האט א רייץ, און נאך דערצו אוודאי עכטע גאלדענע וועניציאנער דוקאטן וואס גייען אין אלע לענדער פון סולטאן, האט דער איד געוואלט טרעפן וואס דער איידעלער הער האט אין זיין בייטל. האסט געטראפן, עכטע וועניציאנישע דוקאטן. קלומפערט דער מאלער מיט געלט,

זאל דער איידעלער הער אריינטרעטן אינעווייניג. איך האב רייכטומער וואס זענען ווערט צו באצירן דעם פאלאץ פון סולטאן פון אלע טערקן. האט דער איד זיך אויפגעהויבן פון זיין ארט אין דעם פענסטער געוועלב, פארשוואונדן און האט ווידער אויסגעשטעקט זיין קאפ אונטער א קליין טירל וואס איז געווען ערגעצוואו פארשטעקט אונטער דעם האלב אפענעם פענסטער, האט אריינגעלאזט דעם מאלער אין געוועלב אריין. פּאַסטילאַ איז פֿאַרוווּנדערט געוואָרן, ווען ער איז אַריינגעקראָכן נאָך דעם יידן דורך די קליינע עפֿענונג אין יידנס געוועלב אַריין. אינעווייניק איז געווען טונקל. אַ נידעריקער, זעקסקאַנטיקער, דורכגעשניטענער באַלקן האָט זיך אַראָפּגעלאָזט איבער זיין קאָפּ. קיין ווענט האָט ער נישט געזען. זיי זײַנען צעשװוּמען געװאָרן אין אַ טונקעלן נעבל. נאָר דאָ און דאָרטן האָט זיך אַנטפּלעקט אַ װינקל, װאָס איז באַלויכטן געװען בײַ טאָג מיט אַ קליינעם פֿלאַם, װאָס האָט געברענט אין אַן אוילגעשיר. בײַ דער ליכט פֿון דעם אוילגעשיר האָט ער געזען, װי עס בלישטשען און פֿינקלען פֿאַרשײדענע שטאָפֿן. דאָ האָט אויפֿגעפֿלאַמט מיט דעם פֿלאַמענדיקן ליכט פֿון פֿײַער אַ שטיק רויטער ברענענדיקער סאַמעט, וואָס האָט זיך געקנעטשט אין פֿאַלדן און באַהאַלטן צווישן די פֿאַלדן דאָס ליכט פֿון זײַנע קאָלירן. פֿון אַן אַנדער עק האָט אַרויסגעשײַנט אַן אַנדער שטיק שטאָף. ס'האָט עפּעס געפֿינקלט, אָבער וואָס האָט ער נישט געזען. נאָר ער האָט באַמערקט, אַז די עקן און ווינקלען זײַנען אָנגעפֿילט מיט פֿאַרשיידענע סחורות. דער איד האט אפירגעשלעפט א קאסטן, ווען ער האט אויפגעעפנט דעם קאסטן, איז דער מאלער פארשטוינט געבליבן פאר די אוצרות וואס האבן זיך אויפגעעפנט פאר אים. דער קאסטן איז פול געווען מיט פארשידענע זיידן שטיקער, פארשידענע וועלוועטס און בראקאדס, געהעפטע און געוועבטע, איטאליענישע און אריענטאלישע, וואס האבן געגאסן פון זיך א ליכט פול פון פארשידענע פארבן.

דער ווענעציאנער מאלער, וועלכער איז געוואינט געווען צו די פארבן פון זיידנס פון זיין היים ווענעדיג, האט זיך נישט געקאנט אפרייסן פון די שטיקער געוועבן. זייער גלאנץ און גאלדשיין האט אנגעטרונקען זיין אויג מיט אזא רייכקייט פון פארבן, אז ער איז שיכור געווארן פון זיי ווי פון פולן גוטן אלטן וויין. עס זיינען געווען פערסישע זיידענע שטיקער, וועלכע האבן געגלאנצט מיט די פארבן פון גלאנצנדיקע שלאנגען. אנדערע האבן געבלישטשעט ווי זיי וואלטן געווען בעזעצט מיט די אויסטערלישסטע טייערע שטיינער. אנדערע ווידער האבן געהאט אין זיך דעם איידעלן פרויענדיגן צניעות'דיגן רייץ פון פערל און עס זיינען געווען די סאמעטס וועלכע זיינען אזוי שווארץ געווען ווי די שווארצע נאכט און טיף ווי דער ים און אנדערע ווידער וועלכע האבן געהאט די פארב פון בורשטין, און ווען דער איד האט זיי געהאלטן ביים ליכט האט זיך אים געדאכט ווי די זונענשטראלן וואלטן פארגליווערט געווארן אין דעם זיידענעם געוועב און זיי גיסן זיך אראפ פון דעם זיידנס ווי דער איד וואלט א זונענפאן געהאלטן אין זיינע הענט. דאס קארגע טאגליכט האט דאך נישט פארפעלט צו פאלן אויף די ווייסע בארד און אויסגעבלייכטן געזיכט פון דעם אידן, וואס איז געשטאנען מיט זיינע זיידענע שטאפן ביים פענסטערל, און פאסטילא איז געווען באגייסטערט פונקט אזוי פון דעם אידענס געזיכט וועלכער האט אויסגעקוקט אינעם שיין ווי א הייליגער, איז פון די זיידענע שטאפן, דעם אידענס געזיכט האט אויף אים אזוי געווירקט און אזוי גערייצט זיין קינסטלערישן אינסטינקט, אז ער האט פארגעסן צו וואס ער איז געקומען און מיט א כיוון אנגעצויגן דעם אידען אז ער זאל אים ווייזן זיינע זיידענע שטאפן און סחורות כדי ער זאל צייט האבן צו שטודירן זיין געזיכט. ער האט געטראכט, ווי יעדער קינסטלער, צו באנוצן דאס געזיכט פון דעם אידן צו איינעם פון זיינע הייליגע בילדער, און דערמאנענדיג זיך אז דאס געזיכט טראגט א נישט גלויבענדיגער, האט ער אלס גוטער פרומער קריסט גלייך זיך אפגעזאגט פון דעם געדאנק. דורך דער גאנצער צייט וואס עס האט זיך געפונען אין דעם געוועלב-קעלער האט דער מאלער געהערט א שטימע וועלכע האט אפגעקלונגען אין דעם געוועלב אריין,

ער איז זייער נייגעריג געווען אריינצוקוקן דורכ'ן פענסטערל און צו זען וואס דארטן טוט זיך. ער האט אבער נישט געהאט קיין געלעגנהייט צו דערנענטערן זיך צו יענעם ווינקל. דער איד האט אים געהאלטן אין דער נאנט צו דער גאס-פענסטערל, וואו ער האט געהאלטן אין איין ווייזן די זיידענע שטאפן. אבער פאסטילען איז שוין זייט א לאנגע צייט נישט אנגעגאנגען די זיידענע ליכט-שטאפן. ער איז געווען פארנומען מיט דער שטימע וואס הערט זיך פון דעם פענסטערל.

ענדליך האט ער געפונען א געלעגנהייט צו דערנענטערן זיך צום פענסטער. דער איד האט אנגעהויבן אויסצופאקן אן אנדער קאסטן מיט זיידן שטאפן און איז געווען פארנומען מיט דעם אויסקלייבן די פילע אייזערנע קלאמרעס און שלעסער מיט וועלכע דער קאסטן איז געווען פארמאכט. פאסטילע האט זיך דערנענטערט צום פענסטערל און אריינגעקוקט אינעווייניג. ער איז געבליבן הענגען ביים פענסטערל, ביים שיין פון א ברענענדיגן זילבערנעם אויל-לאמפ האט ער געזען אן אלטער גרייז זיצט איינגעוויקלט אין טיכער, און א מיידל איז געזעסן ביי זיינע פיס אויף א קליין בענקל און האט פון א בוך עפעס ארויסגעזונגען. דער גרייז האט געמוזט זיין בלינד, ער האט געהאלטן די אויגן פארמאכט און זיין געזיכט איז געווען צוזאמענגעוועבט אין איין וועבעכץ פון קנייטשן. איינצלנע גרויע האר פון זיין בארד האבן זיך באוואויגן אויף זיין ברוסט. דער מיידל'ס געזיכט האט ער צום ערשט נישט געזען. זי איז געזעסן איינגעבויגן איבער דער בוך וואס איז געלעגן איבער אירע קני, און ער האט נאר געזען די פאלדן פון בלויעם סאמעט וואס האט זיך ארויסגעגאסן איבער אירע רונדע אקסלען.

און אומגעקוקט זיך דערשראקן, ווי זי וואלט וועמען געזוכט. זי האט נאכנישט געהאט געזען זיין געזיכט אין פענסטערל, און פאסטילע האט געהאט א בליץ-שיין צייט צו זען זי. א ציטערנדיגע איידלקייט האט אנגעפילט זיין הארץ, אין די אויגן האבן זיך אים געשטעלט טרערן, און ער איז געווארן פול מיט רעליגיעזע פרומקייט. עס האט זיך אים געדאכט אז ער זעט אן אויסערגעווענליכע ערשיינונג, א וואונדער פון גאט. צו אים האָבן געקוקט אַ פּאָר אױגן, טרױעריקע, שטילע אױגן. נאָך קײנמאָל האָט ער נישט געזען אַזעלכע טרױעריקע אױגן, די די אױגן-ראַמען זײַנען געװען געשניטן לענגלעך װי די אױגן פֿון אַ עגיפּטישן ייִנגל, און די הײטלעך האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט איבער אירע בולעטע, אױסגעהױבענע אױגן-אַפּלען. די הײטלעך האָבן געציטערט איבער די הערלעך אױף די אױגן-ראַמען האָבן געציטערט װי די אױגן

ארום איר מויל, עס איז נישט געווען א מויל, ס'איז געווען א לעבעדיגער שניט אין פנים, איר מויל איז געווען אויסערגעווענליך קליין און קורץ, אזוי ווי עס וואלט פארוואקסן געווען און ס'האט ווער אויפגעשניטן די פארוואקסענע ליפן. נאר מיט אזויפיל ליבע און צערטליכקייט ווי א מייסטער'ס האנט וואלט אויסגעצערטלט דעם שניט, אויפשניידנדיג אירע ליפן ווי די בלעטלעך פון א יונגן קוים אנטוויקלטן רויטן קנאספ. און דאָס מױל האָט זיך צוריק פֿאַרמאַכט, װי עס פֿאַרמאַכט זיך אַ בלום אױף באַנאַכט, און האָט איבערגעלאָזט אױף זײַנע ראַמען דעם טױ פֿון דער נאַכט, אַזױ פֿריש איז געװען דער קלײנער שניט פֿון איר מױל. אַז זי האָט געקוקט, האָט זיך דעם מאָלער געדאַכט, אַז זי זעט מער מיט איר מױל, װי מיט אירע אױגן.

און די באלייכטונג פון דער מנורה מיט די מיט די ציטערנדיקע שיינען פון זיידנס און מעטאלן, וואס האבן געפינקלט פון די אין שאטן פארהילטע ווינקלען פון שטוב, האט אים ארומגענומען ווי אין א וואלקן אריין און פארשיקערט אים. זי האט זיך ניט דערשראקן, ווען זי האט ענדלעך באמערקט א פרעמד געזיכט, קוקנדיק אין שטוב אריין דורך דעם פענסטער. אירע אויגן האבן זיך ניט פארוואונדערט, זי האט זיך נאר אויפגעהויבן פון איר ארט, און פאסטילע האט געזעהן ווי דער שווערער סאמעט פאלט אראפ איבער אירע אקסלען און רונדן קארק, און עס הערט זיך אן אנגענעם קלינגען פון די ארנאמענטן מיט וועלכע זי איז געווען באהאנגען. די לאקן פון אירע האר זיינען געפאלן אויף איר קלייד און זיינען דארט פארלארן געגאנגען אין דער טונקלהייט פון דעם סאמעט. זי האָט זיך אױפֿגעהױבן און איז צוגעגאַנגען נענטער צו דער, צו דעם גרײַז און אַרױפֿגעלײגט אױף אים אירע לאַנגע, אױסגעטאָקטע הענט. נאָר פּלוצלונג איז דאָס אַלעס פֿאַרשװוּנדן געװאָרן, װי אַן אילוזיע. פֿאַר די אױגן האָט אים אָנגעהױבן צו בליצן מיט גאָלד-בלױקײט. ער האָט זיך אומגעקוקט און געזען, װי דער ייִד, בײַ װעלכן ער האָט געהאַנדלט די סחורות, האָט אַריבערגעװאָרפֿן אַ שטיק זײַדנצײַג איבער דעם פֿענצטערל און פֿאַרשטעלט אַלצדינג, װאָס אינעװיניק טוט זיך. עכטער פלאָרענטישער דאַמאַסק, ווייזט דער ייִד אויף דעם זיידנצייג, מיט גאָלד און פּורפּור געשטיקט. קאַפּיטל צוויי. הייליקעס שווייגן. פּאַסטילע האָט געזוכט צו באַגעגענען זיך נאָכאַמאָל מיט דער ייִדישער מיידל, דעם סוחרס טאָכטער, וועלכע ער האָט געזען דורכן פענצטערל. ער האָט אָבער נישט געהאַט קיין געלעגנהייט זיך מיט איר צו טרעפן. יעדעס מאל וואס ער איז געקומען אין דער געטא האט ער געפונען דאס הויז אויף פלאזא די יודעא פארשלאסן. דאס געוועלב וואו ער האט צום ערשטן מאל געטראפן דעם אידן איז דארט מער נישט געווען. עס איז נישט געווען צו דערקענען אז דא איז אמאל געווען א רוקטיר. דאס הויז איז געשטאנען א טויט שטומע. די קליינע פענסטערלעך וועלכע האבן זיך ארויסגעזען פון דער הייך זיינען געווען פארמאכט מיט געוועבטע אייזערנע שטאכעטן און פארהאנגען פון אינעווייניק אזוי אז ער האט נישט געקענט וויסן צי אינעווייניק אין הויז איז יא דא לעבן אדער ניט. פון דעם אייזערנעם פענדעלע וואס דער ווינט האט באוואויגן אויף אן אייזערנעם געהאמערטן שטאנג האט ער באמערקט דעם צייכן פון אלטן קאסטיליען וועלכער איז געווען אפגעריבן.

די מוטער פון די מאראנען, וועלכע האבן זיך ענדליך באזעצט אין קאנסטאנטינאפאל און האט אירע געשעפטן איבער אלע לענדער פארשפרייט. איינמאל האט ער זיך געפונען אין דער פלאזא אין דער אידישער געטא. עס האט געמוזט זיין א שבת, ווארום פאסטילא האט זיך פארוואונדערט פון דער שטילקייט וואס עס האט געהערשט ארום. אלע הייזער זיינען געווען פארמאכט. זעלטנס האט מען געזען אימיצן זיך באוועגן איבער דער פלאזא אדער ארויסקוקן פונעם פענסטער. פלוצלונג האט פאסטילא געהערט א געוואלד. ער האט זיך אומגעקוקט און ער האט געזען ווי פון פארשידענע הייזער שלעפן פייפסטליכע אויפזעער און קירכן סאלדאטן ארויס יונגע מיידלעך און יונגע בחורים און פירן זיי ערגעצוואו אוועק, באגלייט פון דעם געוויין און געשריי פון זייערע עלטערן. אנזאגנדיג זיי עפעס אין אן אומפארשטענדליכער שפראך. פאסטילא איז ערשט ערשטוינט געווארן, ער האט זיינע אויגן נישט געגלייבט, פון דעם קאסטילישן הויז אין וועלכן דער אידישער סוחר האט געוואוינט און וועלכן ער האט שטענדיג געטראפן פארמאכט און טויט, האט זיך פלוצלונג אויסגעעפנט דאס אלטע באקאנטע טיר-געוועלב און איבער אים האט זיך אראפגעלאזט א טרעפ אויף דער גאס. און פלוצלונג האט זיך איבער דער טיר געהערט א שארך פון סאמעט. און ער האָט דערזען דאָס מיידל, װאָס ער האָט באַמערקט דורכן פֿענצטערל, געפֿירט פֿון צװײ קירכן-זאָלדאַטן. ער האָט איר פּנים נישט געקאָנט זען, װײַל איבער איר קאָפּ און פּנים האָט געהאַנגען אַ גרינער שלײער, דער צײכן פֿון ייִדישע קינדער. ער האָט אָבער געקאָנט זען, אַז זי בױגט אַראָפּ איר קאָפּ אונטער דעם שלײער צו דער ערד, און איר קלײנער געטאָקטער קאָפּ הײבט זיך אַרױס פֿון שלײער, װי אַ פֿרישער שײנער עפּל. הינטער איר איז נאָכגעגאַנגען דער סוחר, וועלכער, אויך בייגנדיק זיין קאָפּ צו דער ערד ווי זיין טאָכטער, האָט נישט געשאָנקען קיין איין בליק דעם באַקאַנטן מאָלער, כאָטש עס האָט אויסגעוויזן, אַז ער האָט אים באַמערקט. פּאַסטילאַ איז נאָכגעגאַנגען אירע טריט. ביים אַריינגאַנג צו דער געטאָ איז געשטאַנען די קירך סאַנט-אַנגליקע,

אבער די אידן האבן קיינמאל נישט אפגעהיט די גזירה, זיי האבן זיך אויסגעקויפט מיט געלט, און זיי האבן שוין געהאט אין דער געטא זייערע עשרה בטלנים וואס האבן יוצא געווען פאר אלע אידן און פלעגן וואך איין וואך אויס גיין אין דער קירך און יעדן שבת אויסהערן די דרשות פון די גלחים כדי יוצא צו זיין די גזירה.

אין די צייטן פון קלעמענס דעם פערטן, ווען שלמה מולכו איז געווען אין רוים און האט אויסגעאיבט זיין מיסטישע ווירקונג אויפן פויבסט לטובת די מאראנען, איז די גזירה אינגאנצן בטל געווארן, און די קירך אין דער אידישער געטא איז געשטאנען פארמאכט. נאר אין די צייטן פון פאפסט האמאן, ווי די אידן האבן גערופן פאול דעם פערטן, איז די גזירה באנייט געווארן מיט מער ביטערקייט. דער פויבסט האט אנגעשטעלט אלס גלח אין דער קירכע דעם געשמדטן יידן יוזעף מורא, און דער געשמדטער גלח האט אכטונג געגעבן אז אלע יידן פון דער געטא זאלן רעגלמעסיג באזוכן די קירך יעדן שבת. די יידן האבן מורא געהאט פאר די יונגע קינדער, ווארום דער יוזעף מארא האט געהאט א גרויסן כח אין זיין מויל, און איז געווען פאררעכנט אין גאנץ איטאליען אלס איינער פון די שטארקסטע פרעדיגער, פלעגן די אידן באהאלטן די קינדער אינדערהיים און געגאנגען אליין אין דער קירכע, זייענדיג זיכער אין זיך. אבער יוזעף מארא האט דווקא געוואלט האבן יונגע אונשולדיגע הערצער און ריינע אומבעלעסטיגטע אויערן אלס זייערע צוהערער, האט ער יעדן שבת געשיקט זיינע קירכן-סאלדאטן אין די הייזער פון דער אידישער געטא און זיי האבן ארויסגעשלעפט די יוגנט און געפירט אין קירך אריין. ווען פאסטיליא איז אריינגעקומען אין קירך נאך דעם סוחר פון קאסטיליא מיט זיין טאכטער, איז די קירך שוין געווען פול מיט פרויען און מענער, מיט יונגע מיידלעך און בחורים און קליינע קינדער, אינגלעך מיט ארבע כנפות'ן און קליינע מיידלעך. די קירך האט אויסעזען ווי א שול. אלעס ארום איז געווען באמאלן מיט העברעאישע פסוקים פון די נביאים וועלכע האבן געגעבן אנצוהערענישן אויף די קריסטליכע אמונה. אין מזרח וואנט איז געשטאנען א רייך געשניצטער ארון, און איבערן ארון איז געהאנגען א גרויסער זילבערנער צעלם. ליכט האבן געברענט, גרויסע וועקסענע ליכט, אין א אידישער זילבערנער מנורה פארן הייליגן בילד. און יוזעף מארא, איינגעוויקלט אין א טלית, איז געשטאנען אויפן בעלעמער פארן ארון. אין איין האנט האט ער געהאלטן א ספר תורה, אין דער צווייטער האנט א צעלם, און גערעדט צו די אידן.

דערמאנט די אידן זייער נידעריגן מצב ווי זיי ווערן פארשעמט און זייער אמונה ווערט אויסגעלאכט. און וואו איז ער אייער גאט? האט ער געפרעגט, און וואו איז ער אייער משיח? פארוואס רופט ער זיך ניט אפ? פארוואס גיט ער אייך קיין צייכן ניט? מיט וואס זיינט איר ערגער פון די גויים? פארוואס האט ער אייך געמאכט פארן ציל פון מענטשליכן שפאט און פאראכטונג? און ער האט אויסגעשטרעקט צו זיי די ספר תורה מיטן צלם און זיך געבעטן, קומט ארונטער, קומט ארונטער אונטער זייער שוץ! און זיין שטימע איז געווען א טיפע, א מעטאל שווערע, און האט אנגעווארפן א שרעק און אן אימה אויף זיינע צוהערער. און זיינע אויגן זענען געווען ברענענדיגע און זיין פנים איז געווען א בלייכער און א טרויעריגער. און לעבן אים איז געזעסן דער נאָטאַריוס פֿון פּויפּסט מיט אַ גרויסע פֿעדער, פֿעדערנע פֿעדער און מיט לאַנגע פּאַרמעטס, און וועלכער ייִד עס איז צוגעקומען צום בעלעמער און געבויגן זײַן קאָפּ אונטער דעם רעגן פֿון דעם הייליקן וואַסער, האָט גלײַך אַרויסגעקראָגן פֿון נאָטאַריוס אַ צייגעניש, וואָס גיט אים בירגעררעכט פֿון רוים און מאַכט אים פֿאַר אַן איינציקן יורש פֿון זײַן פֿאָטערס אַלע פֿאַרמעגנס און גיט אים צוריק דאס פארמעגן און די הייזער וואס דער פויבסט האט צוגענומען פון יידן וואס האבן זיך געפונען אויסער די מויערן פון דער געטא. אויף דער ערשטער באנק געגן איבער דעם גלח'ס בעלעמער זיינען געזעצן די עשרה בטלנים. צוויי פון זיי, חיים אדוני און מרדכי אלאפי, וועלכע זיינען געווען די נאראנים פון דער געטא, געשפילט אויף חתונות און שמחות טויטן-טענץ, און געווארן אויפגערופן צו דער תוכחה, זיי האבן געהאט אויך די אויפגאבע צו פארטרעטן די קהילה פון רוים אין דער קירכע. חיים אדוני, וועלכער איז נאך געווען א יונגער יונג, האט זיך געמאכט אז א באק איז אים געשוואלן פון צאנווייטאג, און האט זיך ביים פנים ארומגעבונדן א גאנץ שטיק וואלן געצייג, וואס וואלט גענוג געווען פאר א מלבוש אויפצונייען. זעלבסט-פארשטענדליך איז ווייניג ארט געבליבן אז מ'זאל זיינע אויערן ארויסזעהן. און נישט נאר דעם גלח'ס שטימע, ווי מעטאל קלינגעדיגע זי איז נישט געווען, האט נישט אריינגעדרונגען דורך דעם וואלן געצייג, נאר א שאס פון א הארמאט וואלט אויך נישט דערגאנגען. דער צווייטער האט ארומגעבונדן דעם קאפ, פאר קאפווייטאג מיט ציטראנען און ווייסע האנטעכער. זיינע אויערן האבן נישט מער געהאט ווייניג געלעגנהייט צו פארנעמען עפעס פון גלח'ס שטיק. דער גלח איז אזוי צוקארט געווארן, אז ער איז אראפ פון בעלעמער מיטן צעלעם אין דער האנט צו צו דער באנק, צוגעפירט דעם צלם צו די נאראנים'ס פענעמער, און גענויט זיי מיט דער און גענויט זיי מיט דעם פוס, מיט דער פויסט, אז זיי זאלן קוקן אויפן צלם, אראפגעריסן די טיכער פון די באק, די האנטעכער פון קאפ, און געצוואונגען זיי צו קושן דעם צלם. אבער די נאראנים האבן אזעלכע געוואלדן געמאכט אויף זייערע ציין-ווייטאג און אויף זייערע קאפ-ווייטאג, אז מען האט זיי געמוזט ענדליך ארויסווארפן פון דער קירך.

אבער די יונגע קינדער האבן זיך געשפארט צו זייערע עלטערן, און עס איז געגאנגען א מורמל פון אויער צו אויער, פון טאטע צו זון, פון מאמע צו טאכטער, איין ווארט, איין פליסטער, שמע ישראל! און עס איז געווען ווי דאס ווארט וואלט א צויבער-קראפט בעזעסן.

פארשטומט און דערשראקן איז געווארן פאר דער שטימע יוזעף מארא, און זיין הארץ האט אויפגעציטערט און זיין בלוט האט דערהערט איר אייגענע שטימע, און ער האט מיטגעמורמלט שמע ישראל. אין א ווינקל פון דער קירך איז געשטאנען פאסטילא. ער איז דערשראקן געווארן פאר דעם פרעמדן און גרויסן וואס ער זעט.

פארוואס? ער האט געקוקט אויף דעם סוחר פון קאסטיליען און אויף זיין מיידל. זיין הארץ האט געציטערט. עס האט זיך אים געדאכט אז זי וועט אויסשטרעקן איר האנט צום צלם, אבער ניין, זי בויגט אויך איר קאפ צו דער ערד ווי די אנדערע און שטייט הארטנעקיג און ברומט עפעס דורך אירע ליפן. ער האט געקוקט אויף דעם סוחר פון קאסטיליען און אויף זיין מיידל. זיין הארץ האט געציטערט, עס האט זיך אים געדאכט אז זי וועט אויסשטרעקן איר האנט צום צלם, אבער ניין, זי בויגט אויך איר קאפ צו דער ערד ווי די אנדערע און שטייט הארטנעקיג און ברומט עפעס דורך אירע ליפן. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.